ברוך השם, מסכת סוכה, דף כא, עמוד א', די פיפטע שורה פון אויבן. פרעגט די גמרא, וסבר רבי יהודה, האלט דען רבי יהודה, כל אוהל, יעדער אוהל, שאינו עשוי וואס איז נישט געווארן געמאכט בידי אדם, דורך מענטשן, אינו אוהל, איז נישט קיין אוהל, האלט דען אזוי רבי יהודה? ורמינהו, כ'דארף פרעגן אויף דעם א קשיא. מיר האבן געלערנט חצרות היו בנויות בירושלים, אין ירושלים איז געווען אויפגעבויט חצרות, און אין די חצרות פארשטייט זיך איז געוועזן הייזער על גבי הסלע, די חצרות האט מען געבויט אויף א שטיין, אויף א גרויסן שטיין, ותחתיהן, און אונטער דעם שטיין, חלל, איז געווען הויל. פארוואס איז דאס געווען? מפני קבר התהום. עס זאל זיין זיכער אז מען ווערט נישט טמא דורך א קבר וואס איז דא אונטן. מיר וועלן דאס מסביר זיין. די גמרא זאגט, ס'איז געווען א מחלוקת, א מחלוקת, פאסט נישט צו זאגן קיין מחלוקת, די צדוקים האבן געזאגט אז דאס וואס שטייט ביי די פרה אדומה איש טהור מיינט מען א מענטש וואס איז אינגאנצן טהור, אז ער האט שוין געהאט הערב שמש אויכעט, אזוי איז דאך דער דין ווען א מענטש איז זיך טובל, אזוי ווי ער האט זיך טובל געווען איז שוין אויף אים דא אביסל טהרה, מעשר שני וואס מ'טאר נישט עסן בטומאה, אבער מעשר שני מעג ער שוין עסן, תרומה קען ער ערשט עסן ווען ער וועט האבן צאת הכוכבים, די ערשטע משנה אין ברכות, קדשים קען ער ערשט עסן מארגן אויב ער דארף ברענגען א קרבן, מען ברענגט דעם קרבן, און די צדוקים האבן געזאגט אז דאס וואס שטייט ביי פרה אדומה איש טהור מיינט מען נישט קיין טבול יום, נישט אזעלכע וואס האט זיך היינט געטובלט, נאר מען מיינט אזעלכע וואס האט שוין געהאט הערב שמש, די חכמים האבן געוואלט מוצא זיין מלבם, די חכמים זענען געווען מקובל אז דאס וואס שטייט איש טהור מיינט מען אז אפילו ער איז היינט געווען טמא נאר האט זיך געטובלט איז ער אויך כשר פאר מעשה פרה אדומה, האט מען זיך געפירט דעמאלט ווען מ'האט געדארפן פארברענען די פרה אדומה און דער כהן וואס האט פארברענט די פרה אדומה האט מען מטמא געווען מיט א שרץ. און מ'האט אים גלייך געטובל'ט, און ר'איז געגאנגען מאכן די פרה אדומה, כדי צו ווייזן אז אפילו מ'האט נישט געהאט קיין הערב שמש, איז מען אויכעט כשר צו די פרה אדומה. קען דאך אבער ארויסקומען פון דער זאך א מכשול, מענטשן וועלן קומען מזלזל זיין אין די מעשה פרה, מ'גיט א קוק, מ'האט אים עפעס מטמא געווען, מ'וועט מיינען אז ס'איז גאר אן ענין פון טומאה, האבן די חכמים געמאכט אסאך מעלות אסאך תקנות, למשל אז אלע זאכן וואס מען האט געטון ביי דער פרה אדומה, די כלים וואס מען האט מיט דעם זיך פארנומען, איז געווען אזעלכע כלים וואס דיע כלים זענען נישט מקבל טומאה, כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, כלי חרס איז מקבל טומאה, נאר ס'איז דא כלי אדמה, כלי חרס הייסט ס'איז געווארן ביי געברענט אינעם אויוון, כלי אדמה הייסט ס'איז נישט געווארן ביי געברענט אינעם אויוון, נאך איז געוועזן. אז מען האט דאך אפגעשיידט דעם כהן השורף את הפרה זיבן טעג פריער, אבער די קיינער האט אים נישט אנגערירט די גאנצע צייט, נאך איז געוועזן האט מען געמאכט א חומרא אז מען האט אויף אים געשפריצט אלע זיבן טעג, טאמער איז דער מענטש געווארן טמא אמאל בטומאת מת. איז יעצט דא האט מען געמאכט נאך א תקנה אז דיע קליינע קינדער וואס דיע קליינע קינדער וועלן דארפן גיין אנשעפן וואסער מים חיים וואס מען דארף דאס אויסמישן מיט דער אפר פרה זאל מען זיין זיכער מיט זיי אז זיי זענען ריין פון אלע טומאות וואס איך קען וויסן אז זיי זענען ריין איז אזוי, טומאת יולדת, ט א, די מאמע האט זי דאך געבוירן קען דאך גארנישט נישט העלפן, נאר מען רעדט כ'האב געוואלט פארהיטן אז זאל נישט זיין טמא טומאת מת. איז אויף אזוי ווייט האב איך מחמיר געווען, א מענטש גייט אויף דער ערד, אפשר אונטן איז דא א קבר, און אויב אונטן איז דא א קבר איז דאך טומאה בוקעת ועולה, איז דאך די טומאה וויפל ערד ס'זאל נישט זיין אויף דעם קבר גייט דאך די טומאה אלץ ארויף, דאס אלץ ווערט אנגערופן א ארט וואס איך גיי, קען זיין דארט איז דא א קבר, דאס ווערט אנגערופן קבר התהום, ס'איז אזוי ווי דער תהום, ס'איז נישט גלוי. ווי איז אבער אז איך האב אויפגעבויט די חצרות די הייזער אויף א שטיין, און אונטער דעם שטיין איז געוועזן הויל, איז אפילו אונטער דעם הויל געב איז דא א קבר, האבן מיר דאך געלערנט אז אויב ס'איז דא אויבן פותח טפח איז דעמאלט די טומאה שוין נישט מער בוקעת ועולה, דאס איז אויך געווען מכח א מעלה כדי מען זאל נישט קומען מזלזל זיין אין די פרה אדומה, דאס שטייט דא אז חצרות היו בנויות בירושלים על גב הסלע ותחתיהם אונטער דעם איז געווען חלל הויל מפני קבר התהום, איך זאל וויסן זיכער אז אונטן איז נישט געוועזן קיין קבר, אפילו ס'איז דא אונטן א קבר אבער ס'איז דא א חלל איז דאך שוין די טומאה נישט. בוקעת און מביאים נשים עוברות, מען האט געברענגט שוואנגערדיגע פרויען ויולדות שם, זיי האבן דארט געבוירן אין דעם חצר, און מגדלות בניהם שם לפרה, און זיי האבן דארט מגדל געווען זייערע קינדער לפרה, די קינדער זענען דארט געווען ביז זיי זענען געווען אלט זיבן אכט יאר, וואס איך בין זיכער אז לא ראו קרי. נאכער ווען די מ'דארף נעמען די קינדער צו דעם שילוח, אנפירן מים חיים, אפשר איז דא אויפן וועג א קבר, איז דאך ווידער, מביאים שוורים, האט מען געברענגט אקסן, ווען מ'האט געדארפן פירן די קינדער צו דעם קוואל שילוח, ועל גביהם, און אויף די אקסן איז געווען דלתות, טירן, ותינוקות יושבין על גביהם, און די קינדער וואס זענען געווארן געבוירן אין דעם חצר וואס זענען דארט געווארן ערצויגן ביז זיבן אכט יאר זענען געזיצן אויף דיע טירן וכוסות של אבן בידיהם, אין די האנט האבן זיי געהאט שטיינערנע כוסות, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז אלע מעשים פון די פרה אדומה איז געווען בכלי אבנים אזעלכע ס'איז נישט מקבל טומאה. הגיעו לשילוח, זיי זענען געקומען צו דעם שילוח, ירדו, זענען זיי אראפ געגאנגען פון די טירן וואס איז געליגן אויף די אקסן, לתוך המים אין וואסער. ומילאום, זיי האבן אנגעפילט, ועלו, זענען ארויפגעגאנגען, וישבו להם, איי אפשר דארטן לעבן דעם וואסער איז דארטן דא א קבר, נאר איך האב דאך נישט קיין ברירה, דער תנא קמא לערנט אז מען מוז עס אנטשעפען, ס'איז נישט גענוג וואס איך וויל מיט דעם וועלט דאך דער מענטש מוז עס אנטשעפען, אריינשטעקן. רב יוסי אומר, רב יוסי קריגט זיך אויף דעם. און רבי יוסי זאגט ממקומו, פון זיין ארט די קינד איז געבליבן זיצן אויבן היה משלשל האט ער אנגעפילט און מען האט א משלשל אראפ געלאזט א שטריק מיט א כלי וממלא, ער האט אנגעפילט מפני קבר התהום אפשר איז דא אראפגייענדיג צו דעם וואסער איז דא א טומאה אזוי שטייט אין דער משנה ותניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, לא היו מביאים דלתות, מען האט נישט געברענגט קיין טירן ארויפצולייגן אויף די אקסן, אלא שוורים, נאר מען האט נאר געברענגט אקסן, וואס די אקסן האבן, ווי די גמרא זאגט ווייטער עמוד ב', ספעציעל מצריים וואס האבן זייער א ברייטן בויך, און אז די קינדער זיצן אויבן איז דער דער בויך פון די אקסן טוט איבערהאקן צווישן דער ערד און דעם קינד, די גמרא וועט ווייטער זאגן פארוואס מ'האט נישט געברענגט קיין טירן זעהן מיר דאך פון דעם אויף אז רבי יהודה לערנט אז די בהמה אליין דאס איז דער מפסיק דאס איז דער אוהל וואס טוט איבערהאקן פֿון דעם קבר התּהום ביז דעם קינד, והא שװרים די אָקסן, דאהל שאינו עשוי בידי אדם הוא, דאָס איז דאָך נישט געװאָרן געמאַכט דורך מענטשן. און דאָך האַלט רב יהודה, אַז דאָס הײסט אַ אוהל, וקתני, מיר האָבן דאָ געלערנט, רב יהודה אומר, רב יהודה זאָגט, לא היו מביאים דלתות, אלא שװרים, זעט זיך דאָך פֿון דעם, אַז רב יהודה האַלט, אז איין אוהל וואס איז נישט געווארן געמאכט דורך מענטשן, דאך הייסט עס א אוהל. כי אתא רב דימי אמר רב אלעזר, רב דימי איז געקומען האט ער פארענטפערט די קשיא אין נאמען פון רב אלעזר, מודה רב יהודה, רב יהודה איז מודה, כמלא אגרוף, אויב דער לאָך װעט זײַן אַזױ גרױס, דער אוהל װעט זײַן אַזױ ברײט, כּמלא אגרוף. מלא אגרוף װערט אָנגערופֿן, װי רשי זאָגט, דאָס איז, דאָס איז מערער װי אַ טפֿח, דאָס איז אַזױ גרױס, כּראש כּל אָדם. דעמאָלט האַלט רב יהודה, אז אוהל שאינו עשוי בידי אדם איז אויכעט א אוהל, ווען קריגט ר' יהודה אויב די ברייט איז ווינציגער ווי מלא אגרוף, ס'איז א טפח מערער ווי א טפח, וואס איז אנדערש מלא אגרוף? מלא אגרוף טרעפן מיר אז אויב ס'איז געווען געמאכט. אַ לאָך, און דורך דעם לאָך איז אַרײַנגעקומען ליכטיקייט, דאָס ווערט אָנגערופֿן מאור שאינו עשוי בידי אָדם, אַז די טומאה זאָל פֿון דאָרט אַרויסגיין, אַז דאָס, וואָס שטייט דערלעבן, זאָל ווערן טמא, איז דער שיעור כּמלא אגרוף. ממילא איז דאך שוין נישטא קיין קשיא. דארטן וואו עס ווערט דערמאנט חור שחררו מים ושרצים די אלע זאכן, דארט מיינט מען אז דער לאך איז געווען ווינציגער כמלא אגרוף. אגרוף רופן מיר דאך פאקטיש אן א פויסט, נאר די גמרא זאגט אז דאס מיינט מען אגרופו של בן אבטיח פון אזא מענטש וואס פאקטיש איז אזוי גרויס כראש כל אדם. פארוואס זאג איך טאקע דעם סימן כאגרוף? זאל איך זאגן א סימן כראש? נאר מען טרעפט דארטן אז ביי אסאך שיעורים ווערט זיך דערמאנט מיט דעם מענטש, אצבעות, טפחים מיט א האנט ווערט דערמאנט, דערמאן איך אויכעט אגרוף, אבער פון דעם וואס איך זאג אגרוף נישט טפח, בין איך ווייס איך אז דאס מיינט מען א שיעור כראש כל אדם. תניא נמי הכי, האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, ומודה רבי יהודה, כאטש רבי יהודה האט פריער געקריגט ביי די זאכן, בחור שחררו מים ושרצים, האט ער געזאגט, ווייל דער אוהל איז נישט געווארן געמאכט בידי אדם אינו אוהל, דאך איז ער מודה בשקיפים אז ס'פאלט אראפ שטיינער וואס דער ווינט טוט זיי צעברעכן און עס בלייבט דארט איבער. א גרויסע לאך וואו דער שטיין איז געוועזן, ובנקיקי הסלעים, אין די שפאלטן פון די גרויסע שטיינער, איז רבי יהודה דארט מודה, אז כאטש דאס איז נישט געווארן געמאכט בידי אדם, דאך הייסט דאס אן אוהל. רשי. פרעגט די גמרא, והרי דלת א טיר דיש בו כמה אגרופים, די ברייטקייט פון טיר איז דאך דא כמה אגרופים, און די ריקע פון דער ערד ביז דער טיר איז דאך דא אסאך אגרופים, וקאמר רבי יהודה, און רבי יהודה זאגט, לא היו מביאים דלתות, מ'האט נישט געברענגט קיין טירן, אלא שוורים נאר אקסן, האב איך יעצט געלערנט אין די הוה אמינא, פארוואס האט מען נישט געברענגט קיין טירן? ווייל ס'נישט דרך אוהל בכך, דעריבער זאגט רבי יהודה אז ס'איז נישט גוט קיין טירן, אויב אזוי אז דו זאגסט אפילו ס'איז דא אסאך אגרופים אויב אין דרך אוהל בכך, פארוואס זשע זאל אקסן יא גוט זיין? אמר אביי, האט אביי געזאגט, נישט די טייטש איז.

מפני שדעתו של תינוק גסה עליו, ווען די קינד זיצט אויף א ברייטן ארט, אויף א ברייטע דלת, איז ער זיכער אויף זיך, ווי ער איז אויף א ברייטן אויבערשטן פלאר, אז ער וועט נישט אראפפאלן. האב איך מורא שמא יוציא, טאמער וועט ער ארויסשטעקן ווייטער פון דער טיר, ראשו דעם קאפ, או אחד מאבריו, אדער איינס פון זיינע איברים ווייל ער האט דאך נישט קיין מורא ער וועט אראפפאלן, און אויב ער שטעקט עפעס ארויס איז דאך דיע זאך וואס ער שטעקט ארויס איז דאך דיע זאך ווי מען זאגט מאהיל ויטמא און ער וועט ווערן טמא בקבר התהום אין א ספק קבר. תניא כוותיה דרבא. מיר האבן געלערנט אזוי ווי רבא האט געזאגט, מיר האבן געלערנט אז אזוי ווי רבא האט פריער פארענטפערט אז מען האט נישט געקאנט ברענגען קיין טירן ווייל דעם טעם כ'האב מורא די קינד וועט ארויסשטעקן דעם קאפ אדער אבר האבן מיר געלערנט. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט לא היו מביאים דלתות כל עיקר מען האט נישט געטארט ברענגען קיין דלתות מפני שדעתו של תינוק גסה עליו די קינד ווען ער זיצט אויף די ברייטע טיר מיינט די קינד ווי ער זיצט זיך אויף א שטאק שמא יוציא ראשו טאמער וועט די קינד ארויסשטעקן דעם קאפ או אחד מאיבריו אדער איינע פון זיינע איברים ויטמא ער וועט ווערן טמא בקבר התהום אלא נאר מביאים מען ברענגט שוורים המצרים די שוורים פון מצרים שכריסותיהם רחבות, וואס די בויך איז ברייט, ממילא אפילו די קינד וועט אויסשטרעקן אזוי די פיס, וועט עס אלץ נאך זיין אויף דעם בויך, והתינוקות יושבין על גביהם, און די קינדער זיצן אויף זיי, וכוסות של אבן בידיהם, און כוסות פון שטיין אויף זייערע הענט, הגיעו לשילוח, ס'זענען געקומען צום קוואל שילוח, ירדו, זענען זיי אראפגעגאנגען פון די אקסן, ווייל ער האלט אז מ'דארף אנפילן מיט א האנט, ס'איז נישט גענוג וואס כ'וועל אראפלאזן דארטן א שטריק. ומילאום, מ'האט אנגעפילט, ועלו, זענען צוריק ארויפגעגאנגען וישבו להן זענען געזיצן על גביהן אויף זיי. ביז אהער איז דאך לכאורה האט די גמרא גארנישט נישט געהאט קיין שייכות צו אונזער גמרא, איז דאך אלץ א ענין פון טומאה. די שייכות האט מיט דער קשיא וואס מען גייט יעצט פרעגן, פרעגט די גמרא, והרי מיטה דיש בה כמה אגרופים, א בעט איז דאך פון דער ערד ביז דעם בעט איז דאך דא אסאך אגרופים, ותנן, מיר האבן געלערנט, רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, נוהגים היינו, מיר האבן זיך געפירט, שהיינו ישנים, זעמער געשלאפן, תחת המיטה, אונטער דעם בעט, בפני הזקנים זעה איך דאך פון דעם א אז אפילו אז אז א אוהל עראי איז לויט רבי יהודה נישט קיין אוהל, אפילו עס איז דא אסאך אגרופים, ענטפערט די גמרא, שאני מיטה, ביי מיטה איז א אנדער טעם, הואיל ולגבה עשויה, די גג איז נישט געווארן געמאכט ס'זאל באדעקן דעם מענטש וואס איז אונטערן בעט, די בעט איז געווארן געמאכט לגבה אז מען זאל שלאפן אויף דעם בעט. פרעגט די גמרא שוורים נמי לגבן עשויים, ביי אקסן איז דאך אויך געווארן געמאכט לגבו, פארוואס זאגן מיר אז די אקסן הייסן א אוהל, ס'איז נישט געווארן געמאכט ס'זאל צודעקן די ערד? כי אתא רבין אמר רבי אלעזר שאני שוורים, שוורים איז עפעס אנדערש, הואיל ומגינים על הרועים, זיי טוען באשיצן אויף די פאסטעכער בחמה זומער מפני החמה, אז סברענט די זון לייגן זיך אוועק אונטער דעם בויך פון אקס, ובגשמים ווען עס רעגנט מפני הגשמים, און דאס הייסט עס איז געווארן געמאכט אויך אונטער דעם בויך, וואס זיי שטעקן אריין דעם קאפ אונטער דעם בויך, פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי איז מיטה נמי, זאל מיטה אויך זיין א אוהל, הואיל ומגינה, ווייל עס טוט באשיצן על מנעלים וסנדלים שתחתיה, וואס דער סדר איז, די גמרא זאגט, וועלכעס איז א בעט פון א תלמיד חכם, אז זומער וואס מען גייט אנגעטאן מנעלים, לייגט מען זיי אוועק אונטערן בעט, קיין אנדערע זאכן ליגט נישט אונטערן בעט. סאנדאלען, דאס איז געווארן געמאכט פון גראבערע לעדער, דאס טראגט מען ווינטער, ממילא זאג אויכעט אז ס'איז א אוהל, אלא אמר רבא זאגט רבא אזוי, אנדער טעם, שאני שוורים ביי אקסן איז עפעס אנדערש, הואיל ועשויים להגן על בני מעים שלהם, די שדרה טוט באשיצן אויף זייערע בני מעים, שנאמר שטייט אין פסוק, עור ובשר תלבישני, הויט און פלייש טוסטו מיר אנטון, ובעצמות וגידים, און מיט ביינער מיט אדערן תסככני, זעה רופט דאך עס דער פסוק אן מיט דעם לשון סכך, רש"י. ברוך השם, מסכת סוכה, דף כ"א עמוד ב', ואיבעית אימא. גמרא גייט דא זאגן, פארענטפערן די קשיא וואס כ'האב געפרעגט, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז אויב די אוהל איז א גרויסע אוהל, די ברייט פון דעם אוהל, די הויעך פון דעם אוהל איז כאגרוף, כא וואס איז דאס אגרוף? די שיעור כראש של כל אדם, האלט ר' יהודה אויכעט. אז אפילו ס'איז א עראי'דיג אוהל, ס'איז נישט געווארן געמאכט דורך מענטשן, אי הייסט דאס א אוהל, פארוואזשע האלט רבי יהודה אז מ'מעג שלאפן אונטער א בעט אין סוכה, ס'דארף דאך הייסן אז מ'שלאפט אונטערן בעט אז ער איז דא אין א צווייטן אוהל. ענטפערט אויף דעם די גמרא, רבי יהודה לטעמיה, רבי יהודה גייט לויט זיין טעם, אין אמת'ן הייסט טאקע די בעט א אוהל, דאך האלט רבי יהודה אז מען מעג דארט שלאפן, ווייל דאמר רבי יהודה לערנט דאך סוכה דירת קבע בעינן, א סוכה דארף זיין דירת קבע, והוה ליה מטה דירת עראי, די מטה איז דירת עראי, וסוכה איז אוהל קבע, ולא אתי קומט נישט אוהל ארה, די אוהל עראי וואס איז אונטערן בעט, ומבטל אוהל קבע, ס'זאל אוועק נעמען פון דעם ארט דעם שם סוכה. אויב דארף עס אויב טוט עס לעינים. פרעגט די גמרא, והא רבי שמעון, דאמר נמי, רבי שמעון זאגט דאך אויכעט סוכה דירת קבע בעינן, רבי שמעון זאגט אז סוכה דארף זיין דירת קבע, האט מען פריער געלערנט, אז רבי שמעון זאגט אז די סוכה דארף האבן פיער ווענט, און דאך האלט רבי יהודה ואתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, ווייל אין דער משנה שטייט דאך אז רבי שמעון זאגט לפי דרכינו למדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו, זעה דאך אפילו די סוכה איז א דירת קבע דאך זאגן מיר אז תחת המיטה איז מבטל דעם שם סוכה, זאגט די גמרא וואס איז די קשיא? בהא פליגי, אין דער זאך איז די מחלוקת, מר סבר רב יהודה לערנט אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, מר סבר לא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, ר' שמעון לערנט אז אז דער דער מר סבר אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, דאס לערנט ר' שמעון, דעריבער זאגט ר' שמעון אז מ'טאר נישט שלאפן אונטערן בעט, ומר סבר ר' יהודה לערנט לא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע, דעריבער זאגט ער מען קען שלאפן אונטערן בעט. אין דער משנה האט מען געלערנט אמר רב שמעון מעשה בטבי עבדו, תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא אמר רב שמעון רב שמעון האט געזאגט, משיחתו של רבן גמליאל, שיחה ווערט אנגערופן פון דעם גלייכן ווערטל פון רבן גמליאל'ן, למדנו שני דברים, לערן מיר אפ צוויי זאכן, למדנו מיר לערנען פון דעם זיך אפ שעבדים פטורים מן הסוכה, אז די עבדים זענען פטור פון סוכה. ולמדנו, און נאך א זאך לערנען מיר זיך אפ, שהישן תחת המיטה, אז איינער שלאפט אונטערן בעט, לא יצא ידי חובתו, איז ער נישט יוצא זיין חוב. איר פרעגט, איך ווייס דאך אליין אז עבדים פטורים מן הסוכה, תוספות זאגט, איך וואלט נישט געוויסט ווייל איך קען זאגן זענען מחוייב ווייל עס שטייט דאך תשבו כעין תדורו און ווי א מענטש וואוינט וואוינט ער דאך צוזאמען מיט עבדים וואלט איך געוואלט מיינען עס ליגט שוין דעריבער אויף זיי אויך א חיוב דארט צו זיין. איז האב איך אפגעלערנט אז עבדים זענען פטור פון סוכה און איך לערן אפ שהישן תחת המיטה איז לא יצא ידי חובתו. פרעגט די גמרא, ולימא מדבריו של רבן גמליאל, וואס זאגט ער עפעס משיחתו, זאל ער זאגן פון זיינע ווערטער? ענטפערט די גמרא, מילתא אגב אורחיה קמשמע לן, איך ווער געוואויר נאך א דריטע הלכה ווער איך געוואויר פון דעם מאל, פון דעם ווארט וואס ער זאגט משיחתו, כי הא דאמר רב אחא בר אדא ווי רב אחא בר אדא האט געזאגט, ואמרי לה און אנדערע זאגן אמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב, מנין פון וואנען ווייס איך שאפילו שיחת חולין איז צוגעשטעלט אין אנדערע גרסאות של תלמידי חכמים צריכה לימוד אז אפילו זייערס א גלייך ווערטל דארף מען לערנען אז מען קען פון דארט אויך אפלערנען זיך אן הלכה שנאמר עס שטייט ועלהו די בלעטלעך די ביליגע זאכן לא יבול שטייט פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול דאס הייסט די שיחה די גלייך ווערטל איז אויך לא יבול ס'איז אויך ווען מ'זאגט אינגאנצן איז עס פארגאנגען ווערט עס נישט פון דעם קען מען אויך זיך אפלערנען אן הלכה. רשב. הסומך סוכתו, איינער טוט אונטערלענען זיין סכך בכרעי המיטה, אויף די פיס פון בעט, דאס הייסט אזוי, איך האב א בעט וואס די ווענט פון דעם בעט זענען הויעך צען טפחים, האט ער זיך שוין פארטיגע ווענט, גייט ער און ער לייגט ארויף סכך אויבן אויף דעם בעט. איז די דין כשרה, איז עס כשר. ער וויל דארט עסן מיט דעם אלעס די סוכה? יא. די ווענט פון די בעט נוצט ער אויס פאר די ווענט פון די סוכה, די סכך ליגט אויבן אויף די ווענט פון דעם בעט, איז עס כשר? רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, אויב די סכך קאָן זיך נישט האַלטן, נאָר ער האַלט זיך אױף דעם בעט, פּסולה, די גמרא זאָגט לערנט רש"י, בכרעי המיטה, מיטה שלמה, אַ גאַנצע בעט, נישט מען מײנט ער האָט גענומען אײן סעפּאַרעט און דעם אָנגעלענט, נאָר ער האָט אַ בעט, און די בעט האָט װענט װאָס זענען הױך צען טפחים. רב יהודה אומר טעם מפורש בגמרא. גמרא, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרב יודא וואס רב יודא זאגט אז אויב דער סכך האלט זיך נישט פאר זיך איז די סוכה פסול, און מ'וועט באלד זעהן ווי עס קען זיך האלטן פאר זיך. פליגי בה, אין דעם איז דא א מחלוקת רב זירא ורב אבא בר ממל, חד אמר איינער זאגט מפני שאין לה קבע, איך בין געוואוינט צו זאגן קוואַ, די ריכטיגע עברי איז קבע נישט קוואַ, ווייל עס האט נישט קיין קבע, ווייל אז איך טוה מטלטל זיין די בעט, טוט זיך דאך מטלטל זיין דעם סכך אויך, און ר' יהודה זאגט א סוכה דארף זיין דירת קבע. וחד אמר איינער זאגט מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, די בעט איז דאך מקבל טומאה, דער דין איז, דער דבר המעמיד, די זאך אויף וועלכן דער סכך ליגט, דארף נישט זיין קיין זאך וואס איז מקבל טומאה. מאי בינייהו, וואס איז די חילוק פון די ביידע טעמים, כגון שנעץ שפודין של ברזל, ער האט אוועקגעשטעלט שפודין של ברזל, די אייזערנע שטאנגען. וסיכך עליהם, און דעם סכך האט ער אוועקגעלייגט אויף די אייזערנע שטאנגען, למאן דאמר לפי שאין לה קבע, אז דער חסרון איז ווייל ער איז עס מטלטל, אבער דא הרי יש לה קבע, ס'דאך דא א קבע, ס'דאך אריינגעבאפעסטיגט, ומאן דאמר דער וואס ער לערנט מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, ווייל דער סכך ליגט אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה, הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה, דא ליגט דאך אויך די סכך דבר המקבל טומאה, דער מעמד איז דאך אויך דבר המקבל טומאה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז אויב די ווענט פון דעם בעט זענען ווענט פאר דער סוכה איז טוט רבי יהודה פסל'ען, איז דאס נישט געווארן געלערנט אלא סמך אז דער סכך איז געליגן ממש אויף די ווענט. פון דעם בעט, אבל אבל סיכך על גבי המיטה, די סכך איז געווען טאקע אויפן בעט, אבער עס האט זיך נישט געהאלטן אויף די בעט, למשל ער האט א בעט, די בעט טוט ער נוצן פאר פיר ווענט, און אין דעם בעט האט ער אויסנווייניג האט ער אוועקגעשטעלט שטאנגען, הילצערנע שטאנגען. און אויבן אויך געלייגט שטאנגען, און דער סכך האט ער אוועקגעלייגט אויף די שטאנגען, קומט יעצט אויס אז איך וועל אוועקשלעפן די בעט, וועט וועט דער סכך בלייבן, ס'גארנישט נישט בלייבן נאר די סכך, דעמאלטס זאגן מיר אז ס'איז כשר, סיכך על גבי המיטה כשרה, מאי טעמא? למאן דאמר לפי שאין לה קבע, דער וואס זאגט שאין לה קבע, הרי יש לה קבע, דא האט דאך עס א קבע, ווייל דער סכך בלייבט דאך איבער ליגן אויבן. למאן דאימר מ'איז דאך חסרון איז על גבי המיתה איז דאך חסרון מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, אבער דא א אז דער סכך ליגט נישט אויף דעם בעט נאר עס ליגט אויף די שטאנגען, הרי אין מעמידה בדבר המקבל טומאה, ער שטעלט דאך עס נישט אוועק אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה, רש"י.